ברוך השם, מסכת בבא קמא, דף כ"ז, עמוד א', די דריטע פרק, זאגט די משנה, המניח את הכד ברשות הרבים, איינער האט אוועקגעלייגט א קריג אין רשות הרבים, ובא אחר ונתקל בה, איז געקומען צו גיין א צווייטער און ר'האט זיך געשטראכלט אין דעם, ר'האט זיך אויסגעגליטשט אין דער כד ושברה און ר'האט איר צעבראכן, פטור, איז ער פטור צו באצאלן פאר דעם שאדן וואס ר'האט געמאכט וואס ר'האט צעבראכן דעם כד. ואם הוזק בה, אויב דער מענטש וואס איז געווארן נתקל, דער וואס איז דארט געפאלן, איז געווארן געשאדנט, בעל החבית חייב בנזקו, איז דער בעל הבית וואס האט אוועקגעלייגט דעם פאס איז מחויב צו באצאלן דעם שאדן. די משנה האט אנגעהויבן מיט די ווערטער המניח את הכד,

גמרא, פרעגט די גמרא, פתח בכד, ער הייבט אן די משנה מיט א כד, המניח את הכד, וסיים בחבית, און ער ענדיגט נישט מיט כד, נאר מיט חבית, בעל החבית חייב בנזקו שטייט אין די ענדע. ותנן נמי, מיר האבן אויך ווייטער געלערנט א משנה, זה בא בחביתו, איינער קומט מיט א טראגט אויף דעם אקסל א פאס, וזה בא בקורתו, און איינער קומט מיט א באלקן. נשברה כדו של זה, אז ס'איז געווארן צעבראכן דער כד פון דעם מענטש, בקורתו של זה, אין דעם באלקן פון דעם, פטור, איז ער פטור, ביידע האבן רעכט צו גיין אין רשות הרבים,

אין לו, דארף ער אים נישט באצאלן דעם דאס וואס ס'האט אים געקאסט די וויין, אלא שכרו, נאר ער גיט אים דעם שכר ווי ארבעטער, דער בעל הדבש דארף נישט באצאלן די דמי היין. איז דאך אויך שווער די שאלה, פתח בכד, ער פאנגט אן מיט כד, שטייט וזה בא בכדו של דבש,

למאי נפקא מינה וואס איז מיר די חילוק למקח וממכר אז אויב ער האט אים פארקויפט און ער האט אים געזאגט ער פארקויפט אים חבית האט דער מוכר רעכט צו געבן אים וואס ער וויל ער קען אים געבן אפילו א כד וואס איז קליין.

מהו דתימא וואלט איך געוואלט מיינען זיל בתר רובא איך זאל גיין נאכן רוב מענטשן און רוב מענטשן רופן דאך אן מיט דעם ווארט חביות גרויסע זאל ער מוזן געבן חביות קא משמע לן לאזט מען דא די משנה הערן די אין הולכין בממון אחר הרוב דא וואו ס'איז מיר א ספק גיי איך נישט נאכן רוב, נאר דער וואס איז מוחזק אין די געלט, ער האט א שטערקערן כח. דער זעלבער דין איז אויך פארהאנען, איינער האט פארקויפט צו זיין חבר א אקס, נאכער האט זיך ארויסגעוויזן אז מען קען אים נישט האלטן, מען מוז אים שעכטן ווייל ער איז א נגחן. רוב מענטשן קויפן א אקס אויף צו ארבעטן מיט אים, און אויב מען קויפט אים צו ארבעטן, אויב ער איז א נגחן, קען ער מיט אים ניט ארבעטן. איז דער לוקח זאגט, איך בין פון דעם רוב, וויל ער מבטל זיין דעם מקח. זאגן מיר, ניין, איך גיי נישט בתר רוב, נאר איך זאג המוציא מחבירו עליו הראיה, דער מוכר קען זאגן, איך האב דיר פארקויפט לשחיטה. תוספות פרעגט דא א קשיא, פארוואס זאל איך נישט גיין בתר רוב? ס'איז דאך דא א כלל, איך לערן אפ אין דעם פון אחרי רבים להטות אז מען גייט בתר רוב לגבי ביטול איסור, אויב עס ווערט אויסגעמישט יבש ביבש, דער איסור גיט נישט אריין קיין טעם. אין דעם היתר, למשל ס'האט זיך אויסגעמישט איין שטיק נבילה מיט צוויי שטיק היתר'דיגע, לערן איך אפ פון אחרי רבים להטות, איך גיי נאכן רוב, אפילו ביי דיני נפשות גיי איך דאך אויך בתר רוב, פארוואס זאל איך דא נישט גיין בתר רוב? ענטפערט תוספות, ביי די דיינים וואס איך גיי בתר רוב, ווייל דארטן איז דער מיעוט ווערט אויס מיעוט, ווייל דער דין איז דאך אז אפילו דער מיעוט מוז זיך אונטערווארפן צו דעם אונטער דעם רוב, ממילא איז נישט שייך איך האב דארט א רוב, נאר דארטן איז דער דין. רובו ככולו, דער רוב איז גלייך ווי די גאנצע זאך. אבער ביי דיני ממונות בלייבט דאך מיר א מיעוט, כ'קען נישט דער רוב איז נישט מבטל די מיעוט, דעמאלט נעם איך די מיעוט מיט א חזקה צוזאמען און עס ווערט בטל. דער רוב, און דאס וואס איך וועך זאגן ביי איסור איך גיי בתר רוב, דארטן איז דאך נישטא קיין חזקה וואס איז הפך דעם רוב. רשי, אין דער משנה האט מען געלערנט ובא אחר ונתקל בה ושברה פטור, איינער האט ארויסגעלייגט א כד און ס'איז געקומען א צווייטער מענטש און געווארן געשטרויכלט און האט זיך צובראכן, איז דער בעל הכד פטור, פרעגט די גמרא, אמאי פטור, פארוואס זאל ער זיין פטור? איבעי ליה לעיוני ומיזל, ווען א מענטש גייט דארף ער אויפפאסן ווי ער גייט. אמרי דבי רב משמיה דרב, האט מען געזאגט אין בית מדרש פון רבן אין נאמען פון רבן, בממלא רשות הרבים כולה חביות, דא רעדט זיך. אז מען האט אוועקגעלייגט אין גאנצן רשות הרבים חביות, האט ער דאך נישט ווי צו גיין, מוז ער גיין אויף די חביות. שמואל אמר, שמואל זאגט, באפילה שנו, דא רעדט זיך, ער האט אוועקגעלייגט דעם כד אין די פינסטער. רבי יוחנן אמר, רבי יוחנן זאגט, בקרן זווית, ווען מען גייט אריין פון איין גאס אין דער אנדערער גאס, האט ער עס אוועקגעלייגט דארטן נאר אויף דעם ארט וואו מען טוט זיך אריינדרייען, אזוי ווען ער האט זיך אויסגעדרייט האט ער דאס נישט באמערקט. אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, לא דייקא מתניתין, אונזער משנה קען מען נישט מדייק זיין, דאס לשון פון אונזער משנה ווייזט נישט אויס אלא או כשמואל, אדער ווי שמואל וואס ער זאגט עס רעדט זיך באפילה, ער האט עס אוועק געלייגט ביינאכט ווען ס'איז פינסטער, או כרבי יוחנן, אדער ווי רבי יוחנן, אז דאס רעדט זיך בקרן זווית, אין א פאל וואס ער האט נישט געזעהן דעם כד. דאי כרב, אויב כ'זאל זאגן, די משנה רעדט זיך ווי רב זאגט אז ער האט אנגעפילט דעם גאנצן רשות הרבים מיט חביות, אויב אזוי, מאי איריא נתקל, פארוואס שטייט אין דער משנה נתקל, אויב נתקל, דעמאלט איז דער דין איז ער פטור. אפילו שבר נמי, אפילו ער האט בכוונה צעבראכן איז ער אויכעט פטור, ער איז נישט מחויב צו נעמען אויפהייבן איין חביות ארויפלייגן אויפן דעם אנדערן זאל זיך מאכן פאר א וועג, במילא אין די משנה שטייט נאר דווקא נתקל איז ער פטור, דארף מען זאגן אז עס רעדט זיך ער האט נישט באמערקט דעם כד, און אויב ער האָט אים באַמערקט, טאָר ער טאַקע אים נישט צעברעכן. אמר רב זביד משמיה דרבא, ניין, די משנה קאָן גיין ווי רב אויכעט. הוא הדין דאפילו שבר, אין אמת'ן האָט ער רעכט צו ברעכן, און ער וועט צעברעכן וועט ער אויכעט זיין פּטור צו באַצאָלן פאַר דעם חבית,

לא, איז נישט אזוי דער דין, דעמאלט איז דער בעל חבית פטור, מאי טעמא, פארוואס איז ער פטור? הוא דאזיק אנפשיה, ווייל ער האט זיך אליין געמאכט שאדן, איז דאך אין דער סיפא מוז ער דאך לערנען נתקל, קתני רישא נתקל, לערנט ער מיר אויך אין דער רישא נתקל, אבער אין אמת'ן איז דער זעלבער דין, אפילו ער האט עס צעבראכן ברצון איז אויך דער דין אז ער איז פטור צו באצאלן אמר ליה רב אבא לרב אשי האט רב אבא געזאגט צו רב אשי הכי אמרי במערבא משמיה דרב עולא אין ארץ ישראל האט מען געזאגט אין נאמען פון עולא'ן דעריבער איז ער פטור ווען איינער לייגט אוועק א כד איך דארף נישט איינלערנען ווי רב האט געזאגט ממלא, איך דארף נישט איינלערנען ווי שמואל עס רעדט זיך אין דער פינסטערניש, איך דארף נישט איינלערנען ווי רבי יוחנן בקרן זווית, נאר לפי שאין דרכן של בני אדם להתבונן בדרכים, ס'איז נישט דער סדר פון מענטשן זאלן זיך באטראכטן ווען זיי גייען אויפן וועג, ווי תוספות מוסיף, כאטש עס שטייט ווייטער אז א שור פיקח איז אריינגעפאלן בייטאג אין דעם גריב איז דער בעל הבור פטור, ווייל דער בור האט דער שור האט געדארפן אויפפאסן, דאס איז נאר גערעדט געווארן ביי א שור, זיינע אויגן זענען אראפ, דארף ער אויפפאסן, קען ער אויפפאסן מער ווי א מענטש. הוה עובדא בנהרדעא, ס'געווען א מעשה אין נהרדעא, וחייב שמואל, שמואל האט מחייב געווען דעם מענטש וואס איז געווארן נתקל ער זאל באצאלן פאר דעם פאס. בפומבדיתא איז געווען אזא מעשה, איינער האט אוועקגעלייגט אין רשות הרבים א חבית און א צווייטער איז געפאלן האט עס צובראכן, וחייב רבא, און רבא האט געזאגט אז דער נתקל דארף באצאלן פאר דעם שאדן וואס ער האט געמאכט וואס ער האט צעבראכן דעם חבית. פרעגט די גמרא, בשלמא שמואל כשמעתיה, שמואל האלט ווי זיין דין וואס ער זאגט אז דאס וואס שטייט אין דער משנה אז דער נתקל איז פטור ווייל ס'איז געווען פינסטער, ווייל שמואל זאגט דאך באפילה שנו, אבער אויב ס'איז ליכטיג דארף מען באצאלן. אלא רבא לימא כשמואל סבירא ליה, לאמיר זאגן אז רבא האלט ווי שמואל אז ווען איז ער פטור דווקא ווען ס'איז פינסטער, אבער בייטאג זאגן מיר איבעי ליה לעיוני ומיזל, ער דארף אויפפאסן דעם מענטש וואס ער גייט. אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, ס'איז נישט קיין ראיה, אין אמת'ן קען זיין האלט רבא אז בייטאג איז ער אויכעט פטור, אזוי ווי מען זאגט אין ארץ ישראל אין דרכן של בני אדם להתבונן בדרכים, נאר דא אויף וואס רבא האט מחייב געווען קרנא דעצרא הוה, דארט איז געוועזן א ארט א ווינקל וואס איז נאענט צו דעם ארט וואס מען טוט מאכן שמן, דכיון דברשות קעבדי, מען האט דארט רעכט ארויסצולייגן אין רשות הרבים, דער סדר איז געוועזן אז די בית הבד דא וואו מען מאכט די אויל איז געווען פול מיט מענטשן, איז דיע מענטשן וואס זענען געקומען האבן אוועקגעלייגט זייערע כלים אין רשות הרבים, זיי האבן געווארט ביז דיע וועלן ארויסגיין פון בית הבד, אויב ברשות קעבדי איבעי ליה לעיוני ומיזל, דעמאלט זאגן מיר די סברה אז זיי האבן געדארפן אויפפאסן דא וואו זיי גייען. רש י, שלח ליה רב חסדא לרב נחמן, האט רב חסדא געשיקט צו רב נחמנ'ן א שאלה, הרי אמרו, די חכמים האבן געזאגט, לרכובה שלש, אויב איינער האט געגעבן א קלאפ זיין חבר מיט א קני, טוט מען אים הייסן באצאלן פאר דער בושה וואס ער האט געמאכט דעם חבר, דריי סלעים. לבעיטה חמש, אויב ער האט אים געגעבן א בריק מיטן פוס, איז דער בזיון א גרעסערע, דארף ער געבן פינף סלעים. ולסנוקרת. ער האט אים געגעבן א קלאפ מיט דעם זאטל פון אייזל, שלש עשרה, דארף ער באצאלן דרייצן סלעים. וואס איר פרעגט וויפיל דארף ער באצאלן א גוטן א פאטש מיט א האנט, דאס איז ווייטער א גמרא דף ל"ו עמוד ב', שטייט דארטן, תנן התם התוקע לחבירו נותן לו סלע. וואס הייסט אויסגערעכנט דיע זאכן? ביי בושת איז דאך שטענדיג דא א כלל הכל לפי המבייש והמתבייש, ס'איז אפהענגיג ווער איז דער מענטש וואס ער ווערט פארשעמט, און אויך איז א חילוק פון וועמען מ'איז געווארן פארשעמט, איז אין תוספות דא אויף דעם צוויי פשטים, אנדערע לערנען אז דאס וואס שטייט דא אין גמרא אויסגערעכנט דיע זאכן לרכובה שלש לבעיטה חמש, דאס איז די מינימום, לעני שבישראל גיט מען דאס אן, אבער בכבוד'דיגערע איז לפי המבייש והמתבייש, דער ר"י לערנט פארקערט אז דאס מיינט מען לגודל שבישראל, און ביי אנדערע נישט דער גודל שבישראל, דעמאלט

שלח ליה, האט רב נחמן צוריק געשיקט צו רב חסדא'ן, חסדא חסדא, קנסא קא מגבית בבבל, דו טוסט איינמאנען אין בבל קנס, אין אמת'ן איז בושת נישט קיין קנס. די גמרא, דף ד עמוד ב, ווערט נישט אויסגערעכנט בושת מיט דיע זאכן וואס איז קנס, נאר בושת זאגט תוספות האט דעם זעלבן דין אזוי ווי קנס, אזוי ווי עס איז דא א דין מען טוט נישט איינמאנען קיין קנס אין בבל, מען דארף האבן סמוכים, דיינים סמוכים, און די זעלבע זאך א זאך וואס איז נישט דא קיין חסרון כיס, טוט מען אין בבל נישט די שליחות פון די בית דין סמוכים פון ארץ ישראל. אימא לי, זאג מיר, חסדא גופא דעובדא היכי הוה, ווי אזוי איז פארגעקומען די מעשה פון די פנדא קופינא? שלח ליה האט רב חסדא געשיקט צו רב נחמנ'ען דההוא גרגותא דבי תרי ס'איז געווען א גריב וואס דארט האט זיך איינגעזאמלט וואסער וואס האט באלאנגט צו צוויי מענטשן, דכל יומא הוה דלי חד מנייהו, יעדן טאג האט איינער פון זיי באוואסערט פון דעם וואסער זיין פעלד. אתא חד איז געקומען צו גיין איינער, קא דלי ביומא דלא דיליה, און האט גענומען וואסער א טאג וואס ס'איז נישט געווען זיין טאג. אמר ליה, האט אים דער אנדערער געזאגט, יומא דידי הוא, ס'איז דאך מיין טאג. לא אשגח ביה, ער האט זיך מיט דעם נישט גערעכנט, ער האט ווייטער אנגעשעפט וואסער אין א טאג וואס באלאנגט נישט צו אים. שקל פנדא דמרא האט ער גענומען די הענטל פון א לאפעטע מחייה און האט אים געשלאגן ער זאל אוועק גיין פון דעם וואסער ווייל עס באלאנגט נישט צו אים. אמר ליה האט רב נחמן געזאגט צו רב חסדא'ן מאה פנדי, הונדערט קלעפ, בפנדא מיט דעם הענטל למחייה זאל ער אים שלאגן, ער האט געהאט רעכט אים צו שלאגן אז ער זאל נישט אנשעפן קיין וואסער דעמאלט ווען ס'באלאנגט נישט צו אים קיין וואסער, אפילו למאן דאמר לא עביד איניש דינא לנפשיה, אפילו דער וועלכע לערנט א מענטש זאל זיך אליין נישט טאן קיין דין, אפילו א דין אמת זאל ער נישט אליין טאן נאר ער זאל גיין צו דעם דיין רופן יענעם לדין, אבער במקום פסידא עביד איניש דינא לנפשיה, דא וואס איז דא שאדן, ביז ער וועט גיין צו בית דין וועט ער האבן שאדן, מעג ער מאכן דינא לנפשיה, איז דא דאך אויך די זעלבע זאך, אויב ער וועט אים לאזן אנשעפן, נאכער וועט ער נישט וויסן וויפיל ער האט געשעפט, וויפיל ער דארף באצאלן, אדער ס'וועט נישט נאכער אויספעלן פאר איהם וואסער, דעמאלט במקום פסידא מאכט דער מענטש דינא לנפשיה, דאיתמר מיר האבן געלערנט רב יהודה אמר רב יהודה זאגט לא עביד איניש דינא לנפשיה, א מענטש מאכט נישט פאר זיך קיין דין נאר ער זאל גיין צום בית דין, ער האט טענות צום חבר זאל ער אים רופן לדין, רב נחמן אמר רב נחמן זאגט עביד איניש דינא לנפשיה, א מענטש זאל אליין מאכן דעם דין ער דארף נישט רופן אים לדין, היכא דאיכא פסידא, דארטן אויב ער וועט ווארטן ביז ער גייט צום בית דין וועט זיין שאדן, כולי עלמא לא פליגי, איז נישטא קיין מחלוקת נאר אלע האלטן דעביד איניש דינא לנפשיה, א מענטש מאכט פאר זיך אליין דעם דין, ער ווארט נישט ביז ער וועט רופן לדין וועט ער דאך האבן שאדן, כי פליגי, ווען איז די מחלוקת, היכא דליכא פסידא, אויב ער וועט אים רופן לדין וועט ער ניט האבן קיין שאדן. רב יהודה אמר רב יהודה זאגט לא עביד איניש דינא לנפשיה, ער זאל אליין נישט מאכן פאר זיך דעם דין, דכיון דליכא פסידא, עס איז נישטא קיין שאדן מיט דעם וואס ער וועט אים רופן לדין. ליזיל קמיה דיינא, זאל ער ווארטן און אים רופן פארן בית דין. רב נחמן אמר עביד איניש דינא לנפשיה, רב נחמן זאגט א מענטש זאל אליין מאכן פאר זיך דעם דין, דכיון דבדין עביד, ער טוט די זאך, דער דין איז אזוי, לא טרח, דארף ער זיך נישט באדערן דעם רופן לדין. מתיב רב כהנא האט רב כהנא געפרעגט א קשיא, מיר האבן געלערנט בן בג בג אומר, בן בג בג זאגט, אל תכנס לחצר חברך זאלסט נישט אריינגיין באהאלטענערהייט אין דעם חצר פון דיין חבר, ליטול את שלך צו נעמען דיין זאך וואס דיין חבר האט צוגענומען שלא ברשות, זאלסט נישט אריינגיין אן רשות, שמא תראה עליו כגנב, טאמער וועסט ווערן געזען אויף ווי א גנב, אלא שבור את שיניו, נעם מיט כח, ואמור לו און זאג צו אים, שלי אני נוטל, איך נעם מיין זאך. איז דאך א קשיא אויף רב יהודה'ן, רב יהודה זאגט, לא עביד איניש דינא לנפשיה, און דא שטייט דאך, שבור את שיניו, גיי מיט כח און נעם צו דיין זאך. אמר ליה, האט ער אים גענטפערט, עמך איז דאס א קשיא, ווער זאגט דאס דעם דין? בן בג בג יחידאה הוא דאס זאגט נאר בן בג בג, ער איז א יחיד, ופליגי רבנן עליה, און די רבנן קריגן אויף אים, און די רבנן האלטן, לא עביד איניש דינא לנפשיה. איז איין טייטש איז דאס ווארט עמך, עמך, האלטסט דו ס'איז א קשיא?

פרעגט די גמרא אי הכי, אויב מען מיינט עס זאל מען רופן לדין, וואס שטייט ואמור לו דו זאג אים, ואומרים לו מיבעי ליה, דארף דאך שטיין ואומרים לו אז די בית דין זאגט צו אים, שלי אני נוטל, וואס שטייט ואמור לו שלי אני נוטל, אויב די בית דין זאגט צו אים, דארף דאך שטיין שלו הוא נוטל מיבעי ליה, ס'דארף שטיין אז די בית דין זאגט צו אים ער נעמט זיין זאך, קשיא בלייבט שווער אויף רבי ינאי'ס תירוץ. זאגט די גמרא תא שמע, איך דארף פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט שור שעלה על גבי חברו להורגו, ראובן'ס א אקס איז ארויף געגאנגען אויף שמעון'ס אקס אים צו הרג'נען, ובא בעל התחתון, איז געקומען שמעון דער בעל הבית פון אונטערשטן אקס, ושמט את שלו האט אפערגעשלעפט זיין אקס ונפל עליון, דער אויבערשטער אקס איז אראפגעפאלן ומת און ר'איז געשטארבן, פטור איז דער דין, שמעון איז פטור צו באצאלן פאר דעם שאדן פון דעם אויבערשטן אקס. מאי לאו, מיינסטו דען ניט במועד? אז דער שור העליון ראובן'ס שור איז געווען א מועד דליכא פסידא, ס'איז נישט דא קיין שאדן ווען ער טוט נישט פאר זיך אליין דעם דין, האט געהאט א ברירה אים צו לאזן, און שפעטער וועט ער אים סייווי באצאלן דעם גאנצן שאדן, זע איך דאך אפילו במקום דליכא פסידא עביד איניש דינא לנפשיה. זאגט די גמרא לא ניין, ס'נישט קיין קשיא אויף רב יהודה, דא רעדט זיך בתם, דער אויבערשטער אקס איז געווען א תם, דאיכא פסידא, אויב ער וועט אים לאזן טון, ער וועט אים דארט דערהארגענען דעם אונטערשטן אקס, וועט ער דאך האבן שאדן, ווייל א תם באצאלט א האלבן שאדן, און במקום פסידא עביד איניש דינא לנפשיה. פרעגט די גמרא אי הכי אויב אזוי אימא סיפא זאגט די סיפא, אין די סיפא שטייט דחפו לעליון, שמעון האט אראפגעשטויסן דעם אויבערשטן אקס ומת ער איז געשטארבן, חייב איז שמעון מחויב אויף דעם שאדן וואס ער האט געמאכט דעם אויבערשטן אקס, ואי בתם, ס'זאל זיך רעדן בתם, אמאי חייב, פארוואס איז ער חייב, ווי תוספות איז מסביר, בשלמא ס'רעדט זיך ביי א מועד דארף ער זיין מחוייב ווארן ער איז נישט אזוי דערשראקן האט ער געדארפן אוועקשלעפן דעם אונטערשטן אקס אבער אז רעדט זיך ביי א תם וואס ער קען דאך האבן שאדן האט ער נישט געדארפן אוועקשלעפן ווייל ער איז דאך דערשראקן האט דאך מורא ער וועט האבן שאדן, ס'פאלט אים נישט איין אוועקצושלעפן, פארוואס דחפו זאל ער זיין מחויב בר הטעם? זאגט די גמרא ניין, אפילו ביי א תם שהיה לו לשמטו, ער האט געדארפן אוועקשלעפן דעם אונטערשטן אקס ולא שמטו, און ער האט אראפגעווארפן דעם אויבערשטן, דעריבער איז ער חייב. רשי.